סדר אין די תורה אין די גאנצע תנך אין א געוויסע זין, איז ווען ס'שטארבט איינער פון די אבות, איינער פון די גרויסע מנהיגים, פון די רעבעס, געבט ער א ברכה, ס'פירט ווייטער מיט דעם די המשכה וואס ער געבט פאר דעם, און פון דאס אלעמאל אזוי ווי א שטיקל נבואה אויכעט, ס'זאגט אונז פאר וואס גייט געשען ווייטער מיט די קינדער, מיט די המשך פון דעם. און אונז האבן אזוי ווי אונז האבן סוף פרשת וזאת הברכה און משה רבינו וזאת הברכה אשר ברך משה און אזוי איז דא קומען מיר צו די ענד פון די מעשה פון גאנץ ספר בראשית קען מען זאגן זיכער די ענד פון די מעשה פון יעקב אבינו ס'איז געווען אונז האבן געהאט די מעשה אברהם אבינו האט געבענטשט יצחק ס'שטייט נישט קלאר. מיר ווייסן אז אברהם אבינו האט באקומען א ברכה, שטייט ויברך אלהים את יצחק בנו אחרי מות אברהם, שטייט נישט ממש אז ער האט געגעבען א ברכה אבער על כל פנים די ברכות וואס יצחק האט געגעבען פאר יעקב, ס'איז א גאנצע שמועס וועגען דעם, דאס איז אויך יא געזעהן כי כב עיניו יצחק איז געווען אלט, כבדו עיניו כבדו מזקן, האט ער געוואלט געבען א ברכה פאר זיינע קינדער, ס'איז געווען א גאנצע זאך וועגען דעם, איז דא קומען אונז אן. צו יעקב אבינו און ס'איז נישט נאר די ברכה פון יעקב, די לענגסטע די מערסטע מ'זעט קלאר די ברכות מיט די לענגסטע וואס שטייט אין די גאנצע ספר, ס'איז אויך אזוי ווי די סיום פון די גאנצע ענין פון די אבות, זיי געבן א ברכה. און אונז האבן צוויי עקסטערע פרשיות, צוויי עקסטערע סעטס קען מען זאגן פון ברכות, ס'איז דא די פרשה פון ברכות יוסף, געבן ברכות פאר יוסף פאר זיינע קינדער, דאס הייסט מנשה און אפרים, וואס יעדער איינער קען די מעשה, און די צווייטע נעקסטע פרק האבן אונז די ברכות וואס זיי געבן פאר די אלע שבטים הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם ווי יעדע איינע עקסטער יעדע שבט עקסטער. און אונז זעהן א אינטערעסאנטע זאך אז ס'איז דא א סיבה דאס הייסט יוסף האט אויך געוואוסט פון דעם, מ'האט געזאגט פאר יוסף הנה אביך חולה, האט ער טאקע גענומען זיינע קינדער, מ'האט געזאגט פאר יעקב הנה בנך יוסף בא אליך, און עס ער האט כאילו געווארט ער ווייסט יעצט קומט די צייט צו באקומען די ברכה, אינטערעסאנט אז יוסף האט געקומען קודם און שפעטער האט יעקב גערופן זיינע קינדער הקבצו ושמעו בני יעקב, האט זיי גערופן צוזאם צו באקומען זייער ברכה, אשר יקרא אתכם באחרית הימים, דאס הייסט א ברכה און א נבואה גייט ביידע צוזאמען. אבער דא יוסף האט אליינס געבעטן זיין ברכה און באקומען זיין ברכה, און אונז האבן צוויי אנדערע ברכות וואס יוסף וויל באקומען, צוויי חלקים אין די מעשה, און אפשר קען מען מאכן דריי אויב מען וויל דווקא. קודם איז דא יעקב קומט און ער זאגט אל שדי נראה אלי בלוז בארץ כנען ויברך אותי, און יעצט איך געב דיך איבער דיין די ברכה, יא, אונז האבן געזען די סדר, אל שדי דאס איז די נאמען וואס אלעמאל געבן צו פאר אברהם אבינו, פאר יעקב אבינו האט ער געגעבן די נוסח הנני מפרך והרביתיך, און יעצט קודם כל ער געבט עס פאר יוסף און נישט נאר דעם נאר ער געבט יוסף שני בניך לי הם כאילו יעקב אדאפט די צוויי אייניקלעך זאלן זיין אזוי ווי זיינע קינדער אפרים ומנשה און נאכדעם זאגט ער א אינטערסאנטע פסוק וואס קיינער ווייסט נישט וואס ס'טוט דא ואני בבואי מפדן מתה עלי רחל דאס דארף מען פארשטיין וואס וואס ער וויל דא רשי האט דאך זיין פשט אבער עס איז נאך אלץ א דבר פלא וואס וואס ער נאך אלץ געדענקט עס זעט מ'קען זאגן פשוט אז ער האט זיך דערמאנט. ער גייט יעצט שטארבן און ער רעדט ער גייט זיין ירושה דערמאנט ער זיך אז זיין יונגע ווייב זיין אשת נעורים וואס ער האט זייער ליב געהאט איז געשטארבן נאך פאר אסאך פריער און מען האט איר נישט באגראבן צוזאמען מיט אים אפילו, שוין. מעשה נאמבער טו, הייבט זיך אן וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה, אלעמאל פרעגט מען מען האט דאך שוין יעצט געזען איך קען אים, זעט אויס ער האט זיך נישט באמערקט אדער ער האט נישט געוואוסט אדער אזוי ווי עס שטייט אין א מינוט ועיני ישראל כבדו מזוקן האט נישט געקענט זען געהעריג זעהן ווער דאס, זאגט ער, בני הם, יא, זייער ענליך צו די משא ומתן וואס יעקב האט געהאט מיט עשו, ער זאגט מי אלה, ער זאגט דאס איז מיינע קינדער, אינטערעסאנט צו מען דארף טראכטן די שייכות פון די סארט מעמדים, און ישׂראל זאגט פאר יוסף, יעקב, ראות פניך לא, לויט די גאנצע שטיקל איז משמע אביסל אז ס'וואלט געדארפט געשעהן גלייך ווען יעקב איז געקומען פאר קיין מצרים ווייל ער זאגט ראות פניך לא פללתי והנה הראה אותי אלקים גם את זרעך עס איז אין א געוויסע זין עס א המשך ס'דא היינטיגע מפרשים וואס ווילן זאגן אז עס איז ממש געווען דארט אין מוקדם ומאוחר בתורה און על כל פנים עס איז א המשך פון די מעשה און נאכדעם האבן אונז פעימעס מעשה פון די ימין און די שמאל. ממשיך א זייער ענליך צו וואס יעקב געווען יונגער און באקומען די בכורה און אזוי ווייטער מ'האט געגעבן די בכורה פאר אפרים און א אינטערעסאנטע זאך אז מ'האט אוועק געשטעלט א נוסח א ברכה ס'דא א ברכה בך יברך ישראל לאמר ישימך אלקים כאפרים וכמנשה אזוי פירט מען זיך היינט אבער זעט אויס ס'שוין געווען אין די זמן המקרא איז געווען אזוי די מנהג און דאס איז אפרים פארדעם און יעקב זאגט איך ווייס איך מאך עס בכוונה דאס איז א נביאה אחיו הקטן יגדל ממנו נאכדעם האבן אונז דאס וואס איך האב געזאגט אפשר די דריטע דריטע ברכה כ'ווייס נישט צו ס'איז א ברכה אפשר קען מען עס רופן דירעקט א ירושה יעקב ישראל זאגט פאר יוסף הנה אנכי מת והשיב אתכם אל ארץ אבותיכם דא גייט מען מ'גייט צוריק גיין צו צו כנען צו ארץ אבותיכם און דארט גיי איך דיך געבן שכם אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי זייער אינטערעסאנט אזוי ווי אלע ברכות בעצם אז נאך מען טיילט אויס די נחלה מען טיילט אויס די ירושה דא האט ער אויסגעטיילט סתם אז זאלן זיין שבטים מען זאל געבן די ברכה וואס האט באקומען פון די אייבערשטער די ברכה אל שדי אשר נראה אלי בלוז נעקסטע אויך ויברך את יוסף ויאמר אלהים אשר התהלכו אבותי לפניו דער המלאך הגואל אותי זאל זיין ווייטער מיט ענק און דא יעצט טוט ער א ממש א ממון'דיגע זאך ער געבט אים איבער די צו ס'מיינט שכם, צו ס'מיינט די חלק פון יוסף, וואס ס'זאל מיינען, ער געבט אים איבער די ירושה.